בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף קוף גימל, מיר הייבן אן דף קוף בייז עמוד בייז אונטן ביי די צוויי פינטלעך גופא, איז אזוי, אונז האמיר שוין נעכטן אנגעהויבן צו רעדן פונעם נושא פון וועלכע סדר מען מאכט די ברכות פון הבדלה ווען ס'געפאלט מוצאי שבת יום טוב, ס'טייטש ווען יום טוב איז זונטאג און מוצאי שבת דארף מען מאכן הבדלה מיט קידוש, וואס איז די סדר פון די ברכות, איז נארמאל מוצאי שבת ווען אונז מאכמער הבדלה מאכט מען א בורא פרי הגפן, שפעטער א בורא מיני בשמים, בורא מוהרא ש, און שפעטער די ברכה פון הבדלה. איז דא גייען מיר נישט רעדן פון די ברכה פון בורא מיני בשמים, פארוואס ווי דער רשבם איז מסביר אז ווען מוצאי שבת געפאלט יום טוב דארף מען נישט מאכן א בורא מיני בשמים ווייל די נשמה יתירה בלייבט אויך יום טוב און מילא פעלט עס נישט אויס, נאר וואס דען? היות וואס ווען מוצאי שבת געפאלט יום טוב דארף מען צולייגן דא אויך קידוש, פארדרייט זיך דא דער גאנצער סדר הברכות, און ממילא מיר זעהן דא א מחלוקת, צווישן אסאך אמוראים, וואס איז טאקע די סדר פון ברכות וואס מען מאכט ווען מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב? זאגט די גמרא, גופא האמער געלערנט, יום טוב שחל להיות אחר השבת, ווען יום טוב געפאלט אין זונטאג, רב אמר, יין, קידוש, נר, הבדלה, זאגט רב, די סדר איז אזוי, קודם מאכט מען א בורא פרי הגפן, פארוואס? ווייל תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, רב האלט קודם דארף מען מאכן א ברכה וואס מען מאכט כסדר וואס דאס איז בורא פרי הגפן, פארדעם מאכט מען יין ערשט די בורא פרי הגפן, שפעטער איז די סדר קידוש נר הבדלה, איז קודם כל האלט רב קידוש קומט פאר הבדלה, פארוואס? צוויי טעמים אדער ווייל קידוש איז חשובער, אדער זאל נישט אויסזעהן ווי שבת איז ווי א לאסט אז מען זוכט אפצופטר'ן די שבת, מילא קודם מאכט מען קידוש אויף יום טוב, שפעטער מאכט מען הבדלה פון שבת, פארדעם איז קידוש פאר הבדלה, און פארדעם איז עס קידוש נר הבדלה, ווייל קידוש קומט פאר הבדלה און נר קומט אויך בדרך כלל פאר הבדלה, איז דאס איז די סדר, קודם יין שפעטער קידוש נר הבדלה. ושמואל אמר, שמואל קריגט זיך אויף רב, און שמואל זאגט יין נר הבדלה קידוש, פארוואס? ווייל שמואל האלט אויך קודם כל יין די ערשטע, די בורא פרי הגפן די ערשטע ווייל תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, אבער שפעטער קומט הבדלה פאר קידוש, ווייל מען וועט באלד זען ס'איז אזוי ווי מ'באגלייט ארויס א קעניג און ס'קומט שפעטער א שר, איז קודם באגלייט מען ארויס די קעניג שפעטער איז מען מקבל פנים די שר, איז דא אויך, די הבדלה איז אויף שבת, די קידוש איז אויף יום טוב, שבת איז גרעסער פון יום טוב, איז פאר דעם קודם איז הבדלה נאכדעם קידוש, און דערפאר איז די סדר יין, שפעטער נר הבדלה, ווייל נר הבדלה דארפן גיין צוזאמען, און דערנאך זאגט מען קידוש אויף די יום טוב וואס קומט אריין, איז דאס א מחלוקת צו רב ושמואל א יסודות'דיגע מחלוקת, וואס קומט ערשט קידוש פאר הבדלה אזוי זאגט רב, אדער הבדלה פאר קידוש אזוי זאגט שמואל, ורבה אמר, רבה קריגט זיך אויף ביידע, און רבה זאגט יין הבדלה נר וקידוש, פארוואס? ווייל רבה קודם כל בעצם האלט ווי שמואל, אז הבדלה דארף קומען פאר קידוש, נאר שמואל זאגט, אז ס'איז יין נר הבדלה קידוש, וואס טייטש די בורא מאורי האש קומט פאר הבדלה און נאכדעם קומט קידוש, און אויף דעם קריגט זיך רבה, און רבה זאגט אז מען מאכט די בורא מאורי האש נאך הבדלה, אנדערש ווי א געהעריגע מוצאי שבת, ווייל מען וויל אפשטופן און אוועקרוקן די הבדלה פון די קידוש ווי ווייט מעגליך, מילא קודם מאכט מען א בורא פרי הגפן, נאכדעם מאכט מען הבדלה, אינמיטן שטופט מען אריין די נר, און נאר נאכדעם מאכט מען קידוש, פארוואס וויל מען אפטיילן הבדלה פון קידוש, ווייל הבדלה קוקט אויס א שטיקל א סתירה צו קידוש, ווייל ביי קידוש דערמאנט מען אז די קדושה פון שבת איז הייליגער פון די קדושה פון יום טוב, ס'טייטש די קדושה פון יום טוב איז א קלענערע קדושה, און שפעטער ביי קידוש איז מען משבח די קדושה פון יום טוב, און מילא זוכט מען עס צו מרחק זיין וואס מער, פארדעם האלט רבה אביסל אנדערש ווי שמואל, און ער האלט מען שטופט אריין די בורא מאורי האש צווישן הבדלה מיט קידוש. אבער אוודאי קומט הבדלה פאר קידוש לויט רבה, אזוי ווי שמואל האט געזאגט, ולוי אמר, לוי זאגט אן אנדערע שיטה, זאגט לוי קידוש נר יין הבדלה, וואס איז די שיטה פון לוי, איז לוי בעצם האלט ווי רב אז קידוש קומט פאר הבדלה, נאר לוי קריגט זיך אויף רב אז די בורא פרי הגפן דארף קומען ערשט, ווייל רב האט דאך געזאגט בורא פרי הגפן קומט ערשט תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, לוי קריגט זיך אויף דעם, ווייל לוי האלט אז מען דארף מקרב זיין די בורא פרי הגפן צו הבדלה וואס מער, ווייל בעצם קידוש קען מען מאכן אויף אנדערע זאכן אויך, ס'מוז נישט זיין דווקא אויף וויין, הבדלה דארף זיין דווקא אויף וויין, און פארדעם וויל מען מאכן די בורא פרי הגפן וואס נענטער צו די הבדלה, און דערפאר זאגט לוי אז קודם מאכט מען קידוש, שפעטער בורא מאורי האש, און שפעטער בורא פרי הגפן מיט הבדלה, אז די הגפן זאל זיין וואס נענטער צו די הבדלה וואס דאס דארף זיין אויף וויין. שפעטער ברענגט די גמרא יעצט נאך א שיטה, ורבנן אמרי, קידוש, יין, נר הבדלה. די רבנן האלטן, פון איין זייט האלטן זיי אויך ווי רב די קידוש דארף זיין פאר הבדלה, פון די צווייטע זייט האלטן זיי אויך ווי לוי אז מען דארף די בורא פרי הגפן זאל זיין וואס נענטער צו הבדלה, אבער פון דעסטוועגן האלטן זיי אז סדארף נישט זיין ממש ווי לוי האט געזאגט קודם קידוש נאכדעם נר, און נאכדעם בורא פרי הגפן מיט הבדלה, נאר דער נר קען זיין פאר הבדלה אזוי ווי געווענטליך, און ממילא לויט די חכמים איז קודם קידוש, שפעטער בורא פרי הגפן, נאכדעם נר, נאכדעם הבדלה. זאגט די גמרא יעצט נאך א שיטה, מר בריה דרבינא אמר, נר, קידוש, יין, הבדלה. ס'טייטש מר בריה דרבינא האלט בעצם אויך ווי רב אז קידוש דארף זיין פאר הבדלה, און ער האלט אויך ווי לוי אז מ'זוכט אז דער בורא פרי הגפן זאל זיין וואס נענטער צו הבדלה, פארדעם איז ענדיגט מען טאקע מיט א בורא פרי הגפן הבדלה, נאר אנדערש ווי לוי וואס לוי זאגט קידוש נר און נאכדעם בורא פרי הגפן הבדלה, האלט מר בריה דרבינא אז ס'איז נר קידוש און נאכדעם בורא פרי הגפן הבדלה, פארוואס איז די נר פאר קידוש לויט מר בריה דרבינא? ווייל נר איז א זאך וואס מען האט הנאה פון דעם גראד, וואס טייטש גראד ווען מען צינדט אן די פייער האט מען הנאה פון דעם, און ממילא היות וואס עס איז סייווי נישט אויפן ריכטיגן פלאץ, נארמאל איז נר פאר הבדלה, דא זוכט מען אז די יין זאל זיין לעבן הבדלה, אז די בורא פרי הגפן זאל זיין וואס נענטער צו די הבדלה, מילא נר איז נישט אויף די ריכטיגע פלאץ, איז אנשטאטס קודם מאכן קידוש און נאכדעם נר, מאכט מען נר און נאכדעם קידוש, ווייל פון די נר האט מען גראד הנאה, און במילא איז מען מקדים די ברכה פון נר וואס פריער. נאך א שיטה זאגט די גמרא, מרתא אמר משמיה דרבי יהושע, רבי יהושע'ס שיטה, נר הבדלה, יין וקידוש. וואס טייטש? בעצם רבי יהושע האלט ווי שמואל אז הבדלה קומט פאר קידוש, נאר ער האלט אנדערש ווי שמואל אנשטאטס קודם מאכן א בורא פרי הגפן אלץ תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, רוקט מען אריין די בורא פרי הגפן צווישן הבדלה מיט קידוש, ווייל סיי הבדלה און סיי קידוש ביידע גייען דאך ארויף אויף דעם וויין, און ממילא איז דאס די סדר, קודם נר, וואס נר דארף דאך נישט האבן קיין וויין מיט דעם מ'קען מאכן א בורא מאורי האש אן קיין וויין בכלל, און שפעטער זאגט מען הבדלה ווייל הבדלה דארף זיין פאר קידוש, שפעטער בורא פרי הגפן און שפעטער קידוש אזוי רוקט מען אריין די בורא פרי הגפן צווישן ביידע. זאגט טאקע די גמרא אויף די רבי יהושע, שלח ליה אבוה דשמואל לרבי, די טאטע פון שמואל האט געשיקט צו רבי ילמדנו רבינו סדר הבדלות היאך, שלח ליה, האט ער אים צוריק געענטפערט וואס איז די סדר, כך אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי שאמר משום אביו, שאמר משום רבי יהושע בן חנניה, נר הבדלה יין קידוש, די סדר פון רבי יהושע זאגט די גמרא, אמר רב חנינא, האט רב חנינא געזאגט, וואס איז טאקע די טעם פון שמואל אז הבדלה קומט פאר קידוש, ווייל משל דרבי יהושע בן חנניה למלך, שיוצא ואפרכוס נכנס, א קעניג וואס גייט ארויס פון שטאט, און א שר, א מושל, קומט אריין, איז מלווין את המלך ואחר כך יוצאים לקראת אפרכוס, קודם באגלייט מען ארויס דער קעניג, שפעטער איז מען מקבל פנים דעם מושל, וואס פאר דעם טאקע האלט שמואל, און די זעלבע זאך די אנדערע שיטות וואס האלטן ווי שמואל, אז מען מאכט קודם הבדלה, און נאר נאכדעם קידוש. זאגט יעצט די גמרא מאי הוי עלה, וואס איז למעשה די מסקנא און וויאזוי פסק'נט מען? זאגט די גמרא, אביי אמר יקזנ"ה ורבא אמר יקנה"ז, וואס טייטש, ביידע, סיי אביי און סיי רבא, רעדן דא פון א אנדערע ציור וואס מען האט גערעדט ביז יעצט, ביז יעצט האט מען נישט גערעדט פונעם זיין פון זמן פון א שהחיינו, ביז יעצט האט מען גערעדט פון שביעי של פסח, וואס שביעי של פסח געפאלט זונטאג, וואסערע ברכה מען מאכט מוצאי שבת, וואס דעמאלטס איז נישט דא קיין שהחיינו, נאר אביי רבא רעדן זיך ביי א ציור וואס איז יום טוב ראשון וואס איז יא דא א שהחיינו, ביידע האלטן ווי רב אז די סדר איז יין, קידוש, נר, הבדלה, די שאלה נאר איז וואו קומט אריין דעם זמן, וואו מאכט מען דעם שהחיינו, וואס אביי האלט מען מאכט יין, קידוש, שפעטער שהחיינו, און נאכדעם נר הבדלה, פארוואס? ווייל די שהחיינו בעצם גייט דאך ארויף אויפן קידוש, אזוי ווי מען מאכט יעדע יום טוב א שהחיינו, און ממילא קומט די שהחיינו גראד נאך קידוש, מה שאין כן רבא האלט אז ס'איז יין קידוש נר הבדלה זמן די שהחיינו איז צום סוף, פארוואס? ווייל היות וואס די שהחיינו דארף מען בעצם אפילו נישט מאכן על הכוס מען קען מאכן סתם אזוי אינמיטן יום טוב די שהחיינו, און ממילא זעט מען שהחיינו האט בעצם נישט מיט קידוש, מאכט מען די שהחיינו צום סוף נאך אלעס, פירט די גמרא אויס והלכתא כרבא אז די הלכה איז טאקע ווי רבא, אז די סדר פון די ברכות איז יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא, רב הונא בר יהודה איז אנגעקומען אמאל אין שטוב פון רבא ער איז געווען דארט ביי הבדלה, אייתו לקמיה מאור ובשמים, מען האט געברענגט דארט פאר רבא א לעכט מיט בשמים, ברך רבא אבשמים ברישא והדר אמאור, האט ער קודם געמאכט א בורא מיני בשמים, און נאר נאכדעם א בורא מאורי האש. אמר ליה, האט רב הונא בר יהודה געזאגט צו רבא, והא בין בית שמאי ובין בית הלל מאור ברישא והדר בשמים, וואס עפעס פירסטו דיך אזוי ווי אונז פיר מיר זיך היינט, אז מען מאכט א בשמים פאר בורא מאורי האש, סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל זענען ביידע מודה אז די בורא מאורי האש קומט פאר די בורא מיני בשמים, וואו זעהן מיר דאס ומאי היא? דתנן, אזוי האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ברכות, בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה, ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה, ס'טייטש דארט רעדט זיך ווען ס'איז מוצאי שבת און א איד וויל סיי בענטשן און סיי מאכן הבדלה אויפן זעלבן כוס, איז סיי די בית שמאי און סיי די בית הלל האלטן אז די בורא מאורי האש קומט פאר די בורא מיני בשמים, און ביידע האלטן אז די ערשטע ברכה וואס מ'מאכט איז בורא מאורי האש, און די לעצטע ברכה וואס מ'מאכט איז די הבדלה, די ברכה פון הבדלה, די שאלה נאר איז צווישן בענטשן און בשמים וואס קומט פריערט איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, אבער על כל פנים זעהן מיר דא אז סיי די בית שמאי סיי די בית הלל זענען ביידע מודה אז די די ברכה פון בורא מאורי האש קומט פאר די ברכה פון בורא מיני בשמים, זאגט די גמרא, ענה רבא בתריה ואמר, האט רבא געענטפערט, זו דברי ר' מאיר, וואס טייטש ביסט גערעכט אז דאס איז די מחלוקת פון די בית שמאי און בית הלל, אבער נאר אליבא דר' מאיר, ווייל די משנה דארט איז א סתם משנה א סתם משנה איז אליבא דר' מאיר, אבל ר' יהודה אומר, רבי יהודה אין א ברייתא זאגט אז דאס איז אינגאנצן נישט די מחלוקת אין די בית שמאי בית הלל, נאר וואס איז די מחלוקת אין בית שמאי בית הלל, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתחילה ועל הבדלה שהיא בסוף, ביידע האלטן אז קודם בענטשט מען און צום סוף מאכט מען די ברכה פון הבדלה, פארוואס? ווייל ווי די רשב"ם איז מסביר אז קודם דארף מען בענטשן ווייל אין מעבירין על המצוות, מ'האט יעצט געענדיגט א סעודה, די ערשטע זאך דארף מען בענטשן, און צום סוף מאכט מען הבדלה, וואס איז די מחלוקת על מה נחלקו, על המאור ועל הבשמים, וואס קומט ערשט די בורא מאורי האש אדער די בורא מיני בשמים? בית שמאי אומרים המאור ואח"כ בשמים, ובית הלל אומרים בשמים ואח"כ מאור, די בית שמאי זאגן קודם מאכט מען בורא מאורי האש, און בית הלל זאגן קודם מאכט מען א בורא מיני בשמים, ואמר רבי יוחנן, און רבי יוחנן זאגט נהגו העם כבית הלל ואליבא דרבי יהודה, אז די מנהג איז טאקע אזוי ווי די בית הלל אליבא דרבי יהודה אז קודם א בורא מיני בשמים, און נאכדעם א בורא מאורי האש, און דערפאר האט זיך רבא טאקע אזוי געפירט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא פארציילט א מעשה, רב יעקב בר אבא איקלע לבי רבא, רבי יעקב בר אבא איז אנגעקומען צום שטוב פון רבא, און מ'וועט באלד זען אין די המשך המעשה אז דאס איז געווען שבת, ס'איז אנגעקומען צו אים אין שטוב שבת צום סעודה, און ער איז געווען דארט ביז מוצאי שבת, פארציילט די גמרא דריי זאכן וואס ער האט געזען דארט, און דריי קשיות האט געפרעגט פון רבא און רבא האט געענטפערט איז קודם כל חזייה דבריך בורא פרי הגפן אכסא קמא והדר בריך אכסא דברכתא ואישתי האט ער געזעהן אז רבא מאכט א בורא פרי הגפן אויף די ערשטע כוס טייטש אויף א גלעזל וויין וואס ער האט געמאכט האט מיטן סעודה האט ער געטרינקען א גלעזל וויין האט ער געמאכט א בורא פרי הגפן און שפעטער ווען ס'איז געקומען צום בענטשן נאכן בענטשן און ער האט געטרינקען די כוס של ברכה האט ער נאכאמאל געמאכט א בורא פרי הגפן און נאכדעם געטרינקען אמר ליה האט רבי יעקב בר אבא געזאגט צו רבא, למה לך כולי האי, הא בריך לן מר חדא זימנא, וואס דארפסטו מאכן נאך א בורא פרי הגפן האסט דאך שוין געמאכט א בורא פרי הגפן אויף וויין אינמיטן סעודה, אמר ליה, האט רבא געענטפערט, ווייל כי הוינן בי ריש גלותא הכי עבדינן, ווייל ווען זעמיר געווען אין שטוב פון ריש גלותא האבן זיך אזוי געפירט, און פאר דעם פיר איך זיך יעצט אויך אזוי, אמר ליה, האט רבי יעקב אים געזאגט, תינח בי ריש גלותא דהכי עביד דספק מייתי לן ספק לא מייתי לן, דארט ביים שטוב פון ריש גלותא פארשטיי איך פארוואס עטס האט ענק אזוי געפירט, ווייל ווען מען האט ענק געברענגט דאס גלעזל וויין אינמיטן סעודה האט עטס נישט געוואוסט צו מען וועט ענק ברענגן שפעטער נאכן בענטשן נאך א גלעזל צו נישט, און ממילא האט עטס נישט אינזינען געהאט אז עטס גייטס טרינקען נאך ווען עטס האט געמאכט די ערשטע בורא פרי הגפן, און דערפאר האט עטס געדארפט מאכן א צווייטע בורא פרי הגפן נאכן בענטשן, אבער הכא הא מנח כסא קמן ודעתן עילויה, דא ליגט דאך שוין דעם צווייטן גלעזל, גראד אנפאנג סעודה האסט שוין געוויסט אז נאכן בענטשן וועט זיין א צווייטע גלעזל, און פארוואס דארפסטו נאכן בענטשן מאכן נאך א בורא פרי הגפן? אמר ליה, האט רבא געענטפערט, אנא עבדי כתלמידי דרב, איך פיר מיך זיך ווי די תלמידים פון רב, וואס האבן זיך די תלמידים פון רב געפירט? דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, רב ברונא און רב חננאל זענען געווען תלמידים פון רב זענען געזעצן ביי א סעודה, קאי עלייהו רב ייבא סבא, רב ייבא סבא איז געשטאנען דארט זיי צו באדינען און ער איז געווען דער משמש דארט, אמרי ליה, האבן די תלמידים פון רב דארט געזאגט צו רב ייבא סבא, הב לן ונברך, גיס אונז אן א גלעזל אונז זאל מיר קענען בענטשן ברכת המזון, לסוף, אמרי ליה, הב לן ונשתה, צום סוף האבן זיי מחליט געווען וואס עפעס בענטשן אונז געבן זיי נאכנישט גרייט צו בענטשן, נאר גיס אונז אן א גלעזל אז מ'זאל קענען ווייטער טרינקען, זיי האבן מחליט געווען ממשיך צו זיין די סעודה, אמר להו, האט רב ייבא סבא זיי געזאגט, הכי אמר רב, רב האט געזאגט אז כיוון דאמריתו הב לן ונברך איתסרא לכו למישתי מאי טעמא דאסחיתו דעתייכו, וואס טייטש רב האט געזאגט אז ברגע וואס עטץ האט געזאגט לאמיר בענטשן איז פשט עטץ האט שוין געענדיגט מיט די סעודה מילא קענט עטץ נישט יעצט צוריקציען און ממשיך זיין, נאר וואס דען עטס דארפטס יעצט בענטשן און שפעטער מאכן א נייע ברכה א נייע בואי פרי הגפן, און במילא זעהן מיר דא, זאגט רבא, אז די תלמידים פון רב האבן זיך אזוי געפירט אז ווען מען מאכט א ברכת המזון איז פשט מען האט אינגאנצן געענדיגט די סעודה, און אז מען האט געענדיגט די סעודה דארף מען יעצט מאכן א נייע בורא פרי הגפן אויף די גלעזל וויין וואס מען טרינקט נאך ברכת המזון. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא האקט יעצט אריין אין די מעשה, די גמרא וועט באלד ממשיך זיין אין די מעשה פון רבי יעקב דארט ביי רבא, זאגט די גמרא, אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה, אמימר, מר זוטרא און רב אשי האבן זיך געזעצט צוזאמען ביי א סעודה, וקאי עלייהו ווער איז געווען די משמש דארט, רב אחא בריה דרבא, איז אמימר בריך על כל כסא וכסא, יעדע גלעזל וויין וואס אמימר האט געטרינקען, האט ער געמאכט א נייע בורא פרי הגפן, מר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא, מר זוטרא האט געמאכט א בורא פרי הגפן אויף די ערשטע גלעזל, אויף אלע גלעזלעך דערנאך האט ער נישט געמאכט, נאר אויף די לעצטע גלעזל נאכן בענטשן, וואס מ'האט געבענטשט אויף דעם גלעזל, האט ער געמאכט א צווייטע ברכה אבער נישט געמאכט אויף יעדן גלעזל א נייע ברכה, רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך, רב אשי האט געמאכט איין בורא פרי הגפן, מער האט ער נישט געמאכט אפילו אויף די לעצטע גלעזל נאכן בענטשן, אמר להו רב אחא בר רבא האט רב אחא בר רבא זיי געזאגט אנן כמאן נעביד, ווי וועם זאל איך זיך פירן, איז אזוי, אמימר אמר, נמלך אנא, אמימר האט מסביר געווען, וואס איז די טעם טאקע וואס ער האט געמאכט א בורא פרי הגפן אויף יעדן גלעזל באזונדער, ווייל נאך יעדע גלעזל האט ער מחליט געווען ער גייט מער נישט טרינקען, און שפעטער האט ער צוריק מחליט געווען ער וויל יא טרינקען און במילא היות ס'איז געווען א היסח הדעת צווישן יעדע גלעזל, האט ער געדארפט מאכן א בורא פרי הגפן אויף יעדן גלעזל באזונדער, מר זוטרא אמר, אנא דעבדי כתלמידי דרב, מר זוטרא איז מסביר פארוואס ער האט געמאכט איין בורא פרי הגפן אנפאנג, און איינס נאכן בענטשן, ווייל ער האלט טאקע ווי די תלמידים פון רב אז נאכן בענטשן דארף מען מאכן א נייע ברכה, ורב אשי אמר, און רב אשי האט געזאגט פארוואס האט ער נישט געמאכט א נייע ברכה נאכן בענטשן, ווייל רב אשי האט געזאגט לית הלכתא כתלמידי דרב, די הלכה איז נישט ווי די תלמידים פון רב, והא ראיה, דהא יום טוב שחל להיות אחר השבת, ואמר רב יקנ"ה, וואס טייטש והא ראיה אז די הלכה איז נישט ווי תלמידים פון רב ווייל רב אליין האט נישט געהאלטן אזוי, ווייל מען האט דאך פריערט געזען אז רב האט געזאגט וואס איז די ברכה וואס איז די סדר פון הבדלה און קידוש וואס מען מאכט ווען מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב, יין קידוש נר הבדלה, פשט, קודם מאכט מען די בורא פרי הגפן, נאכדעם מאכט מען קידוש, נאכדעם בורא מאורי האש, און נאר נאכדעם הבדלה, זעהן מיר דאך דא אז רב האט נישט געדארפט אז מען זאל מאכן נאך א בורא פרי הגפן אויף הבדלה. יעצט, טאמער די הלכה וואלט טאקע געווען ווי די תלמידים פון רב, אז נאכדעם וואס מען האקט אריין אינמיטן א בענטשן דארף מען מאכן א נייע ברכה, וואלט לכאורה געדארפט זיין די זעלבע דין, אז ווען מען האקט אריין אינמיטן הבדלה זאל מען אויך דארפן מאכן א נייע ברכה, און ממילא וואלט רב געדארפט זאגן אז מען מאכט א בורא פרי הגפן, מען מאכט קידוש, נר, הבדלה, און שפעטער נאכאמאל א בורא פרי הגפן אויף דעם הבדלה, און פון דאס מען זעט אז רב האט נישט געדארפט מען זאל מאכן נאך א בורא פרי הגפן זעהן מיר רב האט נישט געהאלטן ווי זיינע תלמידים, זאגט די גמרא ולא היא, אבער ס'איז נישט אזוי, פארוואס ווייל התם עקר דעתי' ממשתיא, הכא לא עקר דעתי' ממשתיא, וואס טייטש ווען מען מאכט א ברכת המזון, ברכת המזון איז פשט מען האט געענדיגט די סעודה, און פאר דעם דארף מען טאקע מאכן א נייע ברכה אזוי ווי די תלמידים פון רב האבן געזאגט, מה שאין כן ביי יין קידוש נר הבדלה, הבדלה הייסט נישט אפגעהאקט, ווייל הבדלה איז אלץ איין שייכות, און נאך מער, ווי דער רשב"ם איז מסביר, זעהסט דאך דער מענטש האט געמאכט א בורא פרי הגפן, שפעטער האט ער געמאכט קידוש, שפעטער נר הבדלה, און ער האט נאך אלץ נישט געטרינקען, זעהן מיר אז דער בורא פרי הגפן איז ארויף אויף אלעס, און פאר דעם איז אנדערש ביי יין קידוש נר הבדלה, און פארשטייט זיך דארט דארף מען נישט מאכן א נייע בורא פרי הגפן, זאגט יעצט די גמרא על כל פנים ווייטער, די גמרא גייט יעצט צוריק צום ערשטן מעשה, צו די המשך המעשה אז ר' יעקב בר אבא איז געווען דארט אין שטוב פון רבא, זאגט די גמרא כי מטא לאבדולי, ווען ס'איז געקומען די צייט אז רבא האט געדארפט הבדלה מאכן, קם שמעיה ואדליק אבוקה משרגא, איז זיין משמש האט אנגעצינדן א גרויסע אבוקה א גרויסע פייער פון א קליינע לעכטל, אז מען זאל קענען מאכן אויפן גרויסן פייער א בורא מאורי האש, אמר ליה, האט רבי יעקב בר אבא געפרעגט פון רבא, למה לך כולי האי הא מנחא שרגא, וואס דארפסטו א גרויסע פייער, ס'איז דא דא דעם לעכטל, האסט דאך געקענט נוצן דעם לעכטל אויפן בורא מאורי האש, אמר ליה, האט רבא געזאגט, שמעא מדעתיה דנפשיה קא עביד, מיין שמש האט עס געטון פון זיך, איך האב נישט געהייסן, איך ווייס נישט פארוואס ער האט עס געטון, אמר ליה, האט רבי יעקב בר אבא אים געזאגט אי לא שמיע ליה מיניה דמר, ווען נישט ער וואלט עס געהערט פון דיר לא הוה עביד וואלט ער עס נישט געטוהן און ווי די מפרשים זענען מסביר פארוואס טאקע האט רבא נישט גראד געענטפערט וואס איז די טעם ווייל רבא האט געוואלט מחבב זיין אויף אים די תירוץ און ממילא האט ער נישט גראד געענטפערט על כל פנים אמר ליה האט אים רבא צום סוף געענטפערט די תירוץ זאגט רבא לא סבר לה מר אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר האלטסטו דען נישט אז אבוקה א גרויסע פייער איז מצוה מן המובחר ווי די ראשונים זענען מסביר ווייל א גרויסע פייער האט אסאך קאלירן און ממילא שטימט בעסער די לשון מאורי האש, אסאך מאורות, א שיינע גרויסע פייער, פארדעם זאגט רבא פארדעם האב איך געמאכט א בורא מאורי האש אויף א גרויסע פייער, נישט אויף א קליינע לעכטל. זאגט די גמרא, רבא האט געמאכט הבדלה, פתח ואמר האט ער געזאגט די נוסח, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אמר ליה, האט רבי יעקב בר אבא געפרעגט, למה לך כולי האי, וואס דארפסטו אזויפיל לשונות פון הבדלה? והאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט דאך נאכגעזאגט פון רב המבדיל בין קודש לחול, זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא, אז דאס איז געווען די הבדלה פון רבי יהודה הנשיא, נאר איין לשון, המבדיל בין קודש לחול. אמר ליה האט רבא געענטפערט, אנא כהא סבירא לי, דאמר ר' אלעזר אמר רבי אושעיא, איך האלט ווי ר' אלעזר אמר רבי אושעיא, אז הפוחת לא יפחות משלש, והמוסיף לא יוסיף על שבע, אז ווער ס'וויל מאכן הבדלה זאל מאכן מינימום דריי און מאקסימום זיבן, וואס טייטש אין תורה שטייט זיבן לשונות פון הבדלה, און ממילא איז די מינימום הבדלות מען קען מאכן ביי הבדלה איז דריי און מען מעג נאר זאגן ביז זיבן, אדער דריי אדער זיבן הבדלות, און פאר דעם פיר איך זיך נישט נאר צו מאכן איין המבדיל בין קודש לחול, נאר איך זאג המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אמר ליה פרעגט אבער רבי יעקב בר אבא, והא מר לא תלתא אמר, ולא שבע אמר, דו האסט נישט געמאכט נישט דריי און נישט זיבן, האסט געמאכט פיר לשונות פון הבדלה, האסט געזאגט המבדיל בין קודש לחול דאס איז איינס, בין אור לחושך איז צוויי, בין ישראל לעמים איז דריי, און בין יום השביעי לששת ימי המעשה איז פיר, און וואס איז די נאמבער פיר? אמר ליה, האט רבא געענטפערט, איברא בין יום השביעי לששת ימי המעשה, מעין חתימה היא, וואס טייטש די לעצטע לשון בין יום השביעי לששת ימי המעשה, הייסט נישט איינע פון די לשונות, טייטש בעצם האב איך געזאגט דריי לשונות, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, די לעצטע נוסח בין יום השביעי לששת ימי המעשה, האט נישט בעצם קיין שייכות מיט די פריערדיגע לשונות, נאר וואס דען, ס'איז מעין החתימה, וואס טייטש אלע לאנגע ברכות גייט אויף א נוסח אז קודם זאגט מען א פתיחה, מ'הייבט אן מיט א ברוך, אינמיטן איז דא די גוף הברכה, די גאנצע לשון פון די ברכה, און צום סוף איז דא די חתימה, מ'פירט אויס מיט א ברכה. יעצט ווען מ'פירט אויס מיט א ברכה, איז אמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה זאגט נאך פון שמואל, אז המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתו, וואס טייטש פאר מען זאגט די לעצטע ברכה דארף מען זאגן א נוסח וואס שטימט מיט די לעצטע ברכה, ממילא די לעצטע ברכה פון הבדלה איז המבדיל בין קודש לחול, פארדעם פארדעם זאגט מען מעין החתימה, א זאך וואס איז ענדליך צו די חתימה, מען זאגט בין יום השביעי לששת ימי המעשה, און נאכדעם פירט מען אויס ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול, און ממילא די בין יום השביעי לששת ימי המעשה האט א שייכות מיט די חתימה און ס'האט נישט קיין שייכות מיט די גוף הברכה, און פאר דעם בעצם זאגט רבא איך האב נאר געזאגט דריי נוסחאות פון הבדלה, זאגט אונז די גמרא ופומבדיתאי אמרי, פומבדיתאי קריגן זיך אויף רב יהודה אמר שמואל, די חכמי פומבדיתא האלטן מעין פתיחתן סמוך לחתימתן אז פאר מען פירט אויס די לעצטע ברכה דארף מען נישט זאגן א מעין החתימה נאר מען דארף זאגן א מעין פתיחתן, אזוי ווי די ברכה האט זיך אנגעהויבן, אזא סארט נוסח ווי די ברכה האט זיך אנגעהויבן, דארף מען אויך זאגן פארן סוף. מאי בינייהו וואס איז א חילוק צווישן די צוויי הלכות טייטש ווען העט אויסקלאפן א נפקא מינה, זאגט מען איכא בינייהו יום טוב שחל להיות אחר השבת, וואס טייטש א געהעריגע מוצאי שבת איז נישטא קיין חילוק, ווייל די גאנצע ברכה, די גאנצע הבדלה פון מוצאי שבת איז אלעס איין ענין, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, אלעס איז איין ענין. אבער ווען מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב, דארט העט כאפן א נפקא מינה צו מען זאגט מעין החתימה, צו מעין פתיחתו סמוך לחתימתו, אז וואס? אז דחתמינן בין קודש לקודש, אזוי פירט מען אויס מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב, מען פירט אויס מיט די ברכה ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לקודש, און ממילא מאן דאמר מעין פתיחתן סמוך לחתימתן, לא בעי למימר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, און מאן דאמר מעין חתימתן סמוך לחתימתן, בעי למימר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, וואס טייטש וואס איז דער נוסח פון הבדלה וואס מען מאכט מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב, הייבט מען אן ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש לחול, אזוי הייבט מען אן די ברכה, און ממילא טאמער מען דארף זאגן מעין פתיחתן סמוך לחתימתן, וואס טייטש מען דארף אויספירן די לעצטע שטיקל פאר די לעצטע ברכה, פאר די חתימה דארף זיין גלייך צו די ערשטע שטיקל, אויב אזוי דארף מען גארנישט צולייגן, נאר מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב קען מען זאגן ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, וואס דאס איז מעין פתיחתן, ס'גלייך צו וויאזוי מ'האט אנגעהויבן, מ'האט דאך אנגעהויבן מיט המבדיל בין קודש לחול, מען פירט אויס בין יום השביעי לששת ימי המעשה, און נאכדעם זאגט מען המבדיל בין קודש לקודש, אבער לויט די מאן דאמר אז דארף זיין מעין החתימה, פשט מען דארף אויספירן אזוי ווי די לעצטע ברכה, די לעצטע ברכה דאך המבדיל בין קודש לקודש, איז קען נישט זיין די שטיקל וואס מען זאגט פארדעם זאל זיין די ווערטער בין יום השביעי לששת ימי המעשה, נאר מען דארף צולייגן ווערטער וואס איז מעין החתימה, טייטש מען דארף צולייגן בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, וואס דאס איז מעין פון די חתימה פון המבדיל בין קודש לקודש, איז דא טאקע עט אויסקלאפן א נפקא מינה וואס איז די נוסח פון הבדלה ווען מוצאי שבת געפאלט אין יום טוב.